ברוכים הבאים טייערע אידן צו גוט געלט נומבער פֿינף און פֿופֿציק מיט חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים. עליכם השלום ר' פנחס.
סאו, חיים, קען איך פארלייגן א שאלה?
איך וועל זאגן די אמת, יא, קענסט פארלייגן א שאלה. כ'האב פונקט דא געהאט אביסל התבוננות, אזוי ווי די לעצטע שטיקל צייט, מ'האט געמאכט עס דא, מ'האלט ביי פֿינף און פֿופֿציק האב איך געהערט דו זאגסט. יא. מ'רעדט דא פון איבער א יאר וואס מ'ברענגט. אסאך וועליו פאר די עולם און איך זעה שאלות קומען אריין כסדר, אייביג ווען מען רעדט פון א סאבדזשעקט קומט אריין מענין לענין באותו ענין און שלא באותו ענין. יא דאס איז אמת, און איך וואלט געזאגט מיין איך בעיסד אויף די שאלות וואס וואס איך האב געזען וואס דו האסט מיר געשיקט וואלט איך געזאגט אז מסתם איבער פופציג פראצענט איז נישט געווען וועגן רילעיטעד צו אפשענס. הונדערט פראצענט ווייל די עולם קען מיך דאך שוין פון פאר דעם כ'האב דאך געהאט א שמועס אויף קול מבשר פון דיזיינינג סוקסעס מסתמא אויב ווער ס'געדענקט. וואס האסטו גערעדט דארטן? כמעט צוויי יאר צוויי יאר האב איך גערעדט דארט. ביי קאוויד האב איך געסטאפט, איך בין אריינגעפאלן אין א דיפרעשאן ביי קאוויד.
אקעי, סאו וואס האסטו גערעדט ביי דיזיינינג סוקסעס? איך וועל זאגן די זאך איז אזוי, איך מיין, דו ווייסט דאך אביסל מיין מיין היסטערי, יא? איך בין דאך ביי טרעיד, איך מיין א סערטיפייד פיינענשעל פלענער, און איך בין געווען אייביג אין די תחום פון פיינענס. מענטשן פלעגן מיך פרעגן בכלל, וויאזוי קומט עס צו איינעם וואס איז אזוי פאוקעסד אין פיינענס, וואס איז אזא עקספערט אין פיינענס, איך האב געשריבן די בוק, עסקעיפ די פריזען אוו קאמפארט ענד קריעיט די לייף אוו יור דריעמס ס'האט גארנישט צוטוהן מיט פיינענס. סאו חיים אין א ווארט פאר די ליינער וואס האבן אפשר געהערט פון די בוק אבער עס נישט געליינט, וואס איז עס און וואס שטייט דארטן אין א ווארט?
אין איין ווארט איז עס אז רוב לימיטעישאנס וואס א מענטש האט, רוב צמצומים וואס א מענטש האט וואס פאר דעם קומט ער נישט אן ווי ער וויל אנקומען, און ביי די וועי איך רעד ברוחניות און בגשמיות ס'איז נישט קיין שום חילוק, איינס פון די זאכן וואס איך בין א גרויסע. א גרויסע פען, איך האלט אין איין פאמפן אז מענטשן זאלן וויסן ווער ס'נארט זיך ברוחניות נארט זיך בגשמיות און ווער ס'נארט זיך נישט בגשמיות נארט זיך נישט ברוחניות אויך, ס'איז איין זאך, ס'איז די זעלבע פרינציפלס איינס פארן צווייטן, סאו די נאמבער וואן זאך וואס ס'האלט א מענטש צוריק פון אנקומען צו לעבן די לעבן וואס ער וויל באמת לעבן, זיין דריעם לייף, איז ווייל ער איז אין פריזן, ער איז אין תפיסה, די תפיסה ווערט אנגערופן קאמפארט זאון. אסאך רופן עס אן די סטעטוס קווא, ער איז אין תפיסה אין זיין באקוועמליכע פלאץ און ער האלט נישט ביים ארויסגיין פון דארט, ס'איז אים זייער זייער שווער ארויסצוגיין פון דארט, ער ווייסט ניטאמאל אז ער קען ארויסגיין פון דארט, אבער איינמאל ער פאנגט אן צו כאפן אז מען קען ארויסגיין פון דארט און ער האט ניטאמאל קיין גארדס, די איינציגסטע גארד איז זיין אייגענע סאבקאנשעס מיינד,

מסתם, איך מיין אז ס'איז בערך, כ'וואלט געזאגט צוועלף יאר צוריק בערך האב איך ריעלייזט אז ווען דו גייסט מיט צוויי מענטשן, געב מיר איין מענטש וואס ער מאכט די בעסטע דזשאב אין די וועלט וואס א מענטש קען מאכן אין פיינענס, ער אינוועסט די בעסטע, ער טשוזט די בעסטע סטאקס, ער גייט אריין די בעסטע צייט און ער גייט ארויס די בעסטע צייט, ער קען גוט אפשענס, ער קען גוט ריעל עסטעיט, ער קען גוט פיינענסינג, ער קען באמת גוט גוט די סאבדזשעקט פון אינוועסטמענטס, און ער מאכט דארטן א סופער דזשאב.
אבער פון די אנדערע זייט מאכט ער זייער א סלאפי דזשאב ווען ס'קומט צו טון א זאך וואס ער איז באמת טוען די אמתדיגס, מיענינג אז ער פילט אז דער רבונו של עולם האט מיך אראפגעלייגט אויף די וועלט צו טון דאס וואס איך דארף איך טו, דאס איז מיין פורפעס אין לייף, דאס איז וואס איך דארף טון, דאס איז מיין טעלענט, דאס איז די פערסאנאליטי וואס דער אייבערשטער האט מיר געגעבן, און יעדן טאג שטיי איך אויף מיט wow לאמיך דאס גיין טון, צו דעם און און צו דעם מענטש וואס איז אזוי גוט אין פיינענס און די זאך איז ער נישט אזוי גוט און ער העיט זיין דזשאב ער העיט זיין ביזנעס ער העיט די מענטשן מיט וועם ער ארבעט ער איז מיזערעבל ער איז נישט קיין פרייליכע מענטש און מאוסט פראבעבלי גייט ער נישט פראדוסן די בעסטע ריזאלטס וואס ער קען פראדוסן אין זיין ביזנעס אפילו אין זיינע אינוועסטמענטס גייט ער מצליח זיין טו א סערטען דעגרי אבער די לעק אוף הצלחה וואס ער האט אין זיין פערסענעל לייף אדער אין זיין פערסענעל ביזנעס אין זיין פערסענעל עמפלוימענט, אקיופעישן, איז זייער זייער א גרויסע שאד, ער מעקסימייזט נישט זיין פאטענשאל דארט. סאו אויב זאל איך ווען גיין סוויטשן די גאנצע זאך, און איך זאל נעמען א מענטש וואס איז נישט די בעסטע אין אינוועסטמענטס, אבער דארטן איז ער זייער גוט, אין זיין ביזנעס איז ער גוט, אין זיין אקיופעישן איז ער גוט, אין זיין מעסטערן זיינע סקילס איז ער גוט, און ער לערנט זיך אויס וויאזוי ער קען דארטן גיין, און דארטן גיין פאר זיין גרעסטע הצלחה וואס איז מעגליך. אפילו ער איז נישט גוט אין פיינענס גייט ער סאך מער מצליח זיין. סאו ווען איך האב אנגעהויבן צו שרייבן די בוק, כ'וועל זאגן די אמת, כ'האב געהאט א שטארקע דילעמע דעמאלטס, כ'בין געזיצן אויף מיטינגס און גערעדט וויאזוי די בוק זאל אויסזען, איך האב געוואלט רעדן פון פיינענס, און ב ב די מענטשן וואס האבן מיך געהאלפן שרייבן די בוק, כ'האב געהייערט העלפ, די וואס האבן מיך געהאלפן שרייבן די בוק האבן מיר געזאגט איך בין זייער צומישט פון דיר, אונז פאנגן מיט יעדע מיטינג אן צו רעדן פון פיינענס וויאזוי מ'גייט שרייבן די בוק, און סאמהאו אונז אונז דערזעהן מיר זיך אינמיטן די קאנווערסעישאן נאך צען מינוט אז מ'רעדט פון פון פון פערסאנאליטי, פון טעלענט, פון ביזנעס, פון א מענטש וואס וויל ברענגען וועליו פאר די וועלט, סאו וואטס גאוינג אן? רעדט מען פון פיינענס אדער רעדט מען פון דעם? און און איך כ'וועל זאגן די אמת איך בין אויך צומישט געווארן, איך איך האב נישט געוואוסט, איך האב געטראכט אפשר בין איך א פליפ פלאפ, איין מינוט רעד איך פון פיינענס, ביז איין מאל נאך דריי פיר מיטינגס האב איך געגעבן א כאפ, ס'איז געווען אזא קליק, וואס די זאך איז, אז די זאך איז ניין איך רעד פון פיינענס. אבער ס'דא סאך א וויכטיגערע זאך אין פיינענס ווי נומבערס מיט א אינוועסטמענט. ס'דא א עסעט וואס דאס איז די די גרעסטע עסעט וואס א מענטש קען האבן, און דאס איז זיין זיך אליין, מיט אלע סקילס וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן, דיין נשמה, דיינע נאטורן, דיינע עקסייטמענטס, דיינע זאכן וואס דו האסט ליב צו טון, דיין וועג וויאזוי דו טוסט זאכן, איך רוף דאס יומען קעפיטל. און דאס איז וואס אויב דו מעסטערסט דאס, בעזרת השם, בדרך הטבע גייסטו האבן זייער אסאך הצלחה, און אויב דו מעסטערסט דאס נישט ביסטו אין פאר ביג טראבל, סאו וועגן דעם האב איך אפגעמאכט דעמאלטס יו נאו וואט, יא פיינענס, פאר פיינענס איז וויכטיג אז מענטשן זאלן זיך אויסלערנען האו טו עסקעיפ די פריזאן אף קאמפארט אין ארדער טו קריעיט די לייף אף דעיר דריעמס.
אהה. סאו דיזיין דיזיינינג סוקסעס די סעריע וואס דו האסט געהאט אויף קול מבשר איז בערך לאמיר זאגן בערך צוויי יאר דאס איז געווען די טים דערפון?
א גרויס חלק פון דעם איז געווען דאס באט די עיקר די עיקר נקודה איז געווען אז א מענטש זאל זיין קאנטשעס אבאוט וואטס גאוינג אן ער זאל ווי זאגט מען קאנטשעס אויף אידיש? באוואוסטזיניג. באוואוסטזיניג. ער זאל וויסן וואס עס טוט זיך, ער זאל טראכטן, ער זאל מאכן זיינע דעסיזשענס, ער זאל נישט דזשאסט זיך געבן א זעץ ארויף אויף די אויף די אויף די עסקעלעיטער און מיטגיין מיט די זאך, אקעי ווען איך זאג עסקעלעיטער איז עס אמאל אויף ארויף און אמאל אויף אראפ, און אמאל גראד. וואס מיינסטו צו זאגן ער זאל זיין קאנטשעס אדער באוואוסטזיניג? דיזיין דיין סוקסעס. דער אייבישטער האט געגעבן די כח פאר יעדע בעל בחירה צו אפמאכן די דירעקשאן ווי ער וויל גיין. און דו זאלסט זיין קאנטשעס אויף דעם, און דו זאלסט עס דיזיינען אויף די וועג וויאזוי דו פילסט אז דו ווילסט עס דיזיינען בסייעתא דשמיא, און אז דו אז דו ביסט אוועיר פון עס קענסטו אנקומען סאך סאך מער.
אקעי, סאו אוועיר מיינסט צו זאגן איך זאל וויסן סתם די עצם ידיעה אז אז איך האב א ברירה צו, ברענג עס מיר אראפ אביסל, טו אים אן עורות וגידים.
אקעי, די ערשטע, מענטשן קוקן אן סוקסעס, קוקן רוב מענטשן אן אויף א וועג פון אויב למשל לאמיר רעדן פון פיינענשעל סוקסעס ווייל כ'ווייס דאס הייצט דאך גוט געלט יא סאו לאמיר רעדן פון פיינענשעל סוקסעס מענטשן קוקן אן אויב איך גיי האבן אסאך געלט איך גיי פארדינען אסאך געלט איך גיי מצליח זיין אין עניני ממונות דעמאלטס גיי איך פילן ווי א עושר גיי איך פילן גוט גיי איך פילן אקאמפלישד גיי איך פילן אז איך בין מצליח א מוצלח'דיגע מענטש אבער ס'איז נישט ריכטיג ס'איז פונקט פארקערט. רוב מענטשן וואס זענען, כ'רעד נישט יעצט ווען איינער מאכט פרנסה, כ'רעד יעצט ווען איינער האט מעגא סוקסעס, כ'רעד יעצט מער ווי סתם אזוי מענטשן, איינער וואס ער קומט אן עכט עכט ווייטער ווי סתם מענטשן, רוב מאל גייט עס אויף די פארקערטע וועג, ווייל ער איז א איש מוצלח אין זיין קאפ, ווייל ער האט די עטיטוד פון סוקסעס, די פערסאנאליטי פון סוקסעס, און ער טראכט סוקסעס און ער אטעמט סוקסעס, עטרעקט ער צו זיך סוקסעס. אקעי, סאו סאו ס'דא מענטשן וואס איך קען פערזענליך זייער אסאך מענטשן, א חלק פון די מענטשן וואס איך האב געקאוטשט אפילו, א חלק פון די מענטשן זענען געקומען צו מיינע מיינע ווען איך פלעג ווען איך ווען איך מאך ווען איך רעד אין פאבליק, איך קען זייער אסאך פון די מענטשן וואס זיי זענען געווען ארעמע לייט ווען זיי זענען אריינגעקומען, זיי האבן ארויסגעוואקט רייכע מענטשן. רייכע גרויסע בענק אקאונטס אדער מיינדסעט רייך? מיינדסעט רייך, אבער נאך אפאר חדשים ווען איך טרעף זיי נאכאמאל זענען נישט די זעלבע מענטשן, כ'האב וואויסמעילס, מענטשן לאזן איבער, חיים איך קום דיר צו פארדאנקען איך האב געעפנט א ביזנעס, חיים איך קום דיר צו פארדאנקען אז מיין ביזנעס האט זיך צען מאל געדאפלט זייט כ'האב גערעדט מיט דיר, ס'איז גארנישט געשען, איך האב זיי נישט געזאגט, ווייסט וואס דו דארפסט טון, דארפסט עפענען אזא און אזא קארפארעישאן, דארפסט קויפן די און די פראדוקט פון טשיינע, דארפסט דאס און דאס, ניין, בכלל נישט דאס, כ'האב זיי פלעין געוויזן אז די סוקסעס פאנגט זיך אן אין זייער קאפ, אין מי לנו א בעסערע פאלק פון דעם צו רעדן ווי א אידיש קינד. א איד ווייסט פון אמונה, א איד ווייסט פון בטחון. אז דו האסט אמונה און דו האסט בטחון, כ'מיין, ביסטו אנלימיטעד. אז דו גלייבסט אז דער אייבערשטער קען דיך געבן הצלחה, ביסטו אנלימיטעד, דער אייבערשטער קען דיך געבן הצלחה. ווען דו זאגסט איך קען נישט, פארוואס קענסטו נישט? אה, ווייל איך קען נישט. הום, אקעי, ביסט גערעכט, דו קענסט טאקע נישט. דו קענסט טאקע נישט, אבער דער אייבערשטער קען, און ער קען טשוזן דיך פאר די כלי וויאזוי צו ברענגען השפעות פאר די וועלט, און אין די מין טיים, דיך געבן סוקסעס. סאונדס געוואלדיג, איך זעה נישט וואס קען פאסיבלי זיין שלעכט מיטן העלפן מענטשן מצליח זיין און פילן גוט דערמיט.
אבסעלוטלי, ברוך השם, יא.
סאו למעשה בתכלית, קודם קודם ביג פיקטשער, וואס מיינסטו אז דו טוסט דאס? וואסערע אופן, וואסערע פארמאט? דא גיי מיר ממשיך זיין מיט דעם אדער דו רעדסט פון דיזיינינג סוקסעס?
מ'האט עס געטון אויף א גרויסע פארנעם דיזיינינג סוקסעס וואס ברוך השם איך באקום מעסעדזשעס, עס גייט נישט דורך. צופיל צייט, איך מיין מען האלט יעצט מסתם דריי יאר שפעטער וואס האט זיך געענדיגט די דיזיינינג סוקסעס פראגראם, און כ'האלט אין איין באקומען מעסעדזשעס פון מענטשן, איינער זאגט ברוך השם אז איך האב די הצלחה צוליב דעם וואס איך געדענק נאך אז איך האב דעמאלטס געהערט דאס, בקיצור ס'האט מיך געגעבן אסאך חיזוק אנצוגיין, און און וועגן דעם האב איך געטראכט, אונז האמער אזויפיל געפאוקוסט אויף די אפשענס, די טעקניקל פארט, פֿינף און פֿופֿציק שמועסן, פֿיר און פֿופֿציק וואטעווער, איז לאמיר אנהייבן צו טאטשן אביסל מער פון דעם אויך. און איך זעה דיך עס ביי מענטשן כסדר אין די פראגראמס וואס אונז מאכמיר און די מעסעדזשעס וואס איך געפן ווען איך רעד פארן ציבור זעה איך דיך כסדר אז מענטשן דארפן עס זייער זייער שטארק האבן און ס'העלפט מענטשן, כ'רעד נישט יעצט ווען איינער רוקט ארויף זיין אינקאם פון פון פון פון פינף פיגערס ביז זעקס פיגערס איך רעד אסאך מאל פון זעקס ביז זיבן פיגערס כ'מיין איך רעד פון ברוך השם גרויסע גרויסע הצלחות און יא סאו. איך וויל, איך קען באשטיין אויב ס'איז אקעי מיט דיר פנחס, איך מיין אז ס'איז א געוואלדיגע זאך צו עפענען די ליין אויך, מענטשן וואס ווילן פרעגן קוועשטענס אין די עריע, אין די תחום. קוק חיים, ס'קומט סיי ווי, די שאלות קומען סיי ווי אריין.
די שאלות קומען סיי ווי, באט כ'האב באמערקט אויף דיך אין די לעצטע פֿינף און פֿופֿציק שיעורים אז דו האסט געטרייט עס צו פאוקעסן אויף די קוועשטענס פון אפשענס. ווייל דאס איז געווען די נושא. יא, אבער יעצט, איך מיין אז ווי אונז האלט מיר היינט, אז מ'האט געקאווערט א טאן א טאן א טאן מיט אינפארמעישן אויף אפשענס, איינער וואס וויל וויסן די בעיסיק וואס מען דארף בעיסיקס וואס מען דארף וויסן אין די סטאקס און אפשענס מארקעט, כ'מיין פֿינף און פֿופֿציק שיעורים וויפיל שעה? אסאך שעות, יא, גענוג יא, און דו קענסט קענסט ארויסנעמען אסאך פון דארט, און לכבוד דעם האבן אונז אבער נישט גערעדט צו סאך פון דעם, לאמיר אביסל פאוקוסן דארט אויך.

חיים, סאו ברשות ח איך קען אויפברענגען א שאלה? יא, הונדערט פראצענט, ס'איז לאמיר גיין פאר עס. ס'איז נאך יא א שטיקל אפשענס מארקעט שאלה, אבער ס'איז ברייטער, אקעי לאמיר דיר זאגן די שאלה, וועסט מיר זאגן אויב דאס שטימט פאסיג אריין דא, סאו איז עס קומט פון א אינגערמאן, לכאורה, איך גלייב אזוי, און ער טוט א, ער האט, אקעי ער האט א ביזנעס, ער האט א ביזנעס, כ'מיין ער באצייכנט זיך אלס סעלף עמפלויד, ער איז סעלף עמפלויד און ער קען אויסברייטערן די ביזנעס, ווי איך האב פארשטאנען מ'רעדט פון הייערן א ארבעטער. און מצד השני האט ער אויסגעהערט דיין קול, גענומען דיין קורס פון די אפשענס, יא, פון די אפשענס מארקעט, זיין שאלה איז וואס איז וויכטיגער, צו ער זאל נעמען יעצט די כ'ווייס נישט וויפיל געלט ס'איז און עס אינוועסטן אין זיין עקזיסטינג ביזנעס, אדער ער זאל עס אינוועסטן אין די אפשענס מארקעט. Wow! איי לאוו די קווע... עס איז עכט א גוטע שאלה. סאו, וויאזוי איך וואלט אפראוטשט אזא זאך איז, די ערשטע זאך וואלט איך געוואלט פארשטיין די ביזנעס וואס דו האסט. איז דאס דיין ענד גאול? איז דאס די זאך? וואס דו פילסט אין דעם א פעשאן, א קאלינג, האסט עכט הנאה פון דעם וואס דו טוסט, דאס איז די ערשטע זאך וואס איך וואלט געוואלט וויסן. אויב איז דאס די זאך, און דו זעסט דארטן הצלחה, דו זעסט דאס איז דיין זאך, איז נישטא קיין בעסערע זאך ווי דו קענסט אינוועסטן געלט, און ווי דו קענסט אינוועסטן ריסארסעס און ענערדזשי, ווי דיך אליין אויפצובויען, ווי צו בויען דיין אייגענע זאך, די זאך וואס ס'רעדט צו דיר. און פארשטייט זיך, דו קענסט נישט אריינלייגן אלע דיינע געלט אין איין פלאץ, דו דארפסט אויך האבן אינוועסטמענטס, מיט די צייט דארפסטו אויך בויען א פארטפאליאו פון לעולם ישלש אדם נכסיו, קענסט נישט אלעס לייגן אין איין פלאץ, אבער אויב דו זעסט אז דאס איז די זאך וואס ס'רעדט צו דיר, דארטן גייט זיין על פי רוב דיין גרעסטע רעיט אף ריטערן. נישט דא קיין איין זאך וואס איינער גייט דיך קענען מאכן זאגן, לאמיר זאגן דו גייסט מאכן דרייסיג פראצענט אויף דיין געלט אין א אינוועסטמענט, און איך מאך א עקזאדזשערעיטעד נומבער, רוב מענטשן מאכן נישט קיין דרייסיג פראצענט, אויב עפעס אכט פראצענט, צען פראצענט, פֿופֿצן פראצענט איז שוין wow! אין דיין אייגענע ביזנעס אויב ס'איז אין ליין מיט דיין פעשן קענסטו מאכן די גרעסטע ריטערן אויף דיין געלט סאו כ'מיין טו סאמערייז די ענפער פאר די קוועשן איז איך רוף עס די דעפיניטנעס אוו פערפעס כ'האב אמאל געשיקט א אימעיל פון דעם און כ'האב באקומען זייער אסאך פידבעק פון מענטשן וואס האבן מיר געזאגט אז אז ס'האט זיי זייער געהאלפן קלאר מאכן זייער זייער פערפעס. וואס מיינט עס אויף אידיש די דעפיניטיוו אוו פערפעס?
די אפגעמאכט אפגעמאכטקייט. נישט די טייטש די ווערטערליכע טייטש אזוי ווי זאג מיר עס אויף אידיש. איך זיץ מיר יעצט איבער א טעפ איבער א קאפ קאפי אין פאליש יא זאג עס מיר און איך קען נישט קיין ענגליש. יא איך וועל דיך געבן א משל ווי ווייט איך קען דיך פנחס דו ביסט א שרייבער דו רעדסט אויף קול מבשר דו דו געסט שיעורים

יוני. און האסט שוין געשריבן פירושים אויף גאנץ תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, און תנך, און האסט שוין יעדע סאבדזשעקט פון וואס מען רעדט אין די וועלט האסטו שוין געקאווערט, אינקלודינג דאס אז מען קען שוין היינט ארויפפליען צו די זון. אקעי. און איך פרעג דיך דעמאלט, זאג מיר פנחס, קוקסט צוריק אויף דיין לעבן, אקעי, ביז אטא הונדערט און צוואנציג.
יא.
ביסט פראוד מיט וואס דו האסט געטון?
פרעגסט מיך יעצט?
איך פרעג דיך יעצט,

ס'האט גארנישט מיט קיין געלט די גאנצע סאבדזשעקט, די גאנצע קאנווער, ס'האט צו טון מיט וואס וואס האסטו געספענד דיין צייט, אקעי? איינעם איז עס זיצן און לערנען א גאנצן טאג, איינעם איז עס פארלערנען און אינספייערן אנדערע מענטשן, איינעם איז עס העלפן מענטשן מאכן די ריכטיגע דעסיזשענס מיט זייער געלט, יעדער איינער האט א צווייטע זאך, אקעי? ווען איך האב געהאט א אינשורענס ביזנעס פאר פאר פאר יארן לאנג, ביי מיר דעמאלטס האב איך האב איך געפילט א געוויסע א געוויסע אקאמפלישמענט אז איך קען העלפן מענטשן פראטעקטן זייערע פעמיליס דורך לייף אינשורענס. אקעי, סאו ס'דא א געוויסע זאך וואס איז ביסטו אטונד צו די זאך לויט די סערוויס וואס דו פראוויידסט, און אויב קענסטו, און ס'דא מענטשן ביי די וועי, דאונט געט מי ראנג, ס'דא מענטשן וואס זיי טוען זאכן און זענען מורא'דיג שטארק מצליח, און ס'איז נישט אין ליין מיט א זאך וואס זיי זענען עכט פעשענעט, אבער ס'איז יא אין ליין אז זיי האבן דארטן א גרויסע מקום פאר הצלחה, צו קענען נעמען די הצלחה און מיט דעם טוען זאכן וואס זיי זענען פעשענעט, עפענען ארגענעזעישאנס, העלפן. מוסדות התורה העלפן וואטעווער יעדער איינער אין זיין זאך. סאו איט בוילס דאון אז די געלט וואס דו האסט צו אינוועסטן אויב קען עס גיין ווערן געטשענעלט צו אזא פלאץ עסטו האבן די מערסטע ריטערן אויך דיין געלט און די מערסטע ריטערן אויף דיין לעבן. סאו דו דארפסט אפראוטשן אזא קוועשטן מיט דיך אליין. איך זאג דאס אויך אייביג אז אסאך רוב מענטשן ווען מ'פאנגט אן צו רעדן פון ביזנעס און מ'פאנגט אן צוצושטעלן די בעל הבית פון די ביזנעס צו די ביזנעס. איך זאג פונקט פארקערט.

סאו די דעפענעט קאנטעקט אינפארמעישן פאר חיים עקשטיין ווי צו לאזן שאלות ביי טעקסט יא איז עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זיראו טרי סעווען און די אימעיל אדרעס איז עסק עט חיים עקשטיין דאט קאם עסק עט סי עיטש עי איי עם עי אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם א גרויסן שכוח א דעפענעט ישר כח חיים.
מיי פלעזשער, סתם אסאך הצלחה. אמן.